היינט לערנען אונז וועגן יתרו, אבער נישט סתם וועגן יתרו, נאר וועגן וואס איז געשען אין די וועלט ווען די אידן זענען ארויס פון מצרים, ס'איז געווען אפשר עמלק וואס איז געקומען זיך שלאגן, ס'איז געווען שמעו עמים ירגזון, ס'איז געווען יתרו וואס האט געהערט, און ער איז געווען א שווער פון משה, און ער איז געקומען, און ווי איז ער געקומען? אל המדבר אשר הוא חונה שם הר האלהים, און די הר האלהים מ'זעהט שוין אין פרשת שמות הר האלהים חורבה, הר סיני, דארט איז געווען לפני האלהים, אזוי ווי שטייט לאכל לחם עם חותן משה לפני האלהים, דארט האט די אייבערשטער גערוהט, מען האט געוויסט דערפון, מען האט געוויסט פון די פלאץ, איז ער געקומען צו הערן צו קומען צו משה, און ער האט גענומען את ציפורה אשת משה זיין טאכטער, און איר צוויי קינדער, איינס גרשום, צווייטע אליעזר, שטייט א טעם אויף זייערע נעמען דא, מען האט נישט געוויסט ביז יעצט. און וואס שטייט דער פסוק אליין האט זיך געוואונדערט וואס הייסט משה איז נישט געווען מיט זיינע קינדער ניין שטייט אחר שילוחיה איי שטייט פריער האט גענומען בניו ואת אשתו על החמור מוז מען פארענטפערן אז זיי צוריקגעשיקט טרעפן א תירוץ אבער דער פסוק אליינס האט זיך געמוטשעט מיט די קשיא און טאקע צוגעלייגט אזוי א לשון אחר שילוחיה און ס'דא צוויי זאכן אין די עיקר דריי זאכן וואס מ'לערנט אין נאך א גאנצע פרשה אבער צוויי זאכן קודם יתרו קומט ער שיקט א שליח אדער שיקט א מעסעדזש פאר משה אני חותנך יתרו בא אליך און משה טרעפט זיך און זיי קושן זיך, און וואס טוהן צוויי מענטשן זיי טרעפן זיך זיי פרעגן זיך לשלום וויאזוי גייט עס ווי איז געווען, און וואס איז געווען ס'איז דאך געווען די גאנצע מעשה כל אשר עשה ה' למצרים, און וואס טוט א איד וואס טוט יתרו זאגט ברוך השם ער האט געראטעוועט די אידן פון מצרים, און ער ווייסט עתה ידעתי כי גדול ה' מכל האלהים דאס איז שוין א וויכטיגערע זאך דאס איז די צווייטע זאך ער זאגט שוין נישט סתם העלאו וואס מאכט איר קומען באזוכן זיין קומען באזוכן זיין איידעם און זיינע אייניקלעך, אבער ער ברענגט די אייניקלעך בעיסיקלי, נאר ער זאגט ער האט עס געלערנט עפעס, ער האט געלערנט אז גדול הוי' מכל האלהים כי בדבר אשר זדו עליהם, דאס איז א חידוש, ער האט נישט אפשר געוואוסט דאס ביז יעצט. און וואס טוט יתרו? דאס האט עס צוטוהן מיט זיך טרעפן, ס'האט צוטוהן מיט מכיר זיין א גאט, ער ברענגט עולות וזבחים עולות טייטש א קרבן עולה וואס מ'פארברענט, זבחים מיינט א קרבן שלמים וואס מען עסט און זיי קומען עסן טאקע אהרן, משה וכל זקני ישראל לאכל לחם עם חותן משה לפני האלהים, ס'הייסט אזויווי א קרבן, א קרבנות, אפשר א סעודת הודאה, אפשר א. סתם אז מען טרעפט זיך מענטשן. נאכדעם האבן אונז די צווייטע עיקר זאך וואס יתרו האט אונז געלערנט, ויהי ממחרת, ס'איז געקומען איין טאג, איין טאג געט די געט די תורה געט די מעשה פאר די זיך טרעפן פון משה און יתרו נאך א טאג זעהט יתרו ווי כל העם עומד על משה מבוקר עד ערב, און יתרו זייער ענליך צו די פריערדיגע פרשה וואס משה האט געזעצט מיט ידי משה כבדים א גאנצע טאג, יתרו איז נישט צופרידן מיט דעם, ער פילט עפעס אזא עומדים עליך, און מ'זעט ווי ער לייגט אראפ כל העם ניצב עליך, וואס שטייען אויף זיין קאפ. און משה זאגט וואס הייסט? מ'דארף קומען לדרוש אלהים, מ'דארף וויסן ושפטתי והודעתי. זאגט יתרו ניין, נישט קיין גוטע זאך, נבול תבול, וועסט זיך אויסרייבן, נבול מיינט אזוי ווי א לשון א בגד מתבלה, יא, ס'וועט זיך אויסרייבן, קענסט נישט, כבד ממך, קענסט נישט אליינס, נאר וואס וועסטו טון? לכאורה קען דאס הייסט איך קען נישט אליינס אבער ווער דען קען? משה רעדט מיט גאט, משה האט א קאנעקשאן ער קען אזוי ווי א קומען לדרש אלהים, וואס מיינט לדרש אלהים? אזוי ווי דער רמבן זאגט און אנדערע, סיי מען האט א שאלה, סיי מען דארף א עצה, סיי מען דארף א נבואה, סיי מען דארף א שאלה אין הלכה, א דין תורה, אלע זאכן דארף מען נעמען פון משה, לדרש אלהים, אלעס קומט דאך פון גאט. דאך די גאנצע יחוס פון משה אז ער קען ער געבט זיך א עצה ער ווייסט וויאזוי צו ברענגען די מעסעדזש פון גאט פאר די מענטשן זאגט אים יתרו ס'דא א וועג ס'דא א וועג דו העסט ברענגען דו העסט טאקע זיין לעם מול האלהים דו העסט ברענגען טאקע את הדברים אל האלהים באופן כללי זיי וואס זיי דארפן העסט עס זאגן חוקים ותורות דאס זענען דברים כלליים מען קען לערנען יעדער איינער חזר'ן דו זאלסט זאגן איינמאל א שיעור וועלן וויסן עס וויסן את הדרך ילכו בה אבער אויף פרטיות'דיגע שאלות יעדן טאג קומט א מענטש לדרש אלהים יעדע מענטש קומט א מענטש מיט א דין תורה העסט טרעפן אנשי חיל וואס זיי פארשטייען צו די מלאכה און זענען אויך יראי אלהים און אנשי אמת און העסט מאכן און העסט מאכן א גאנצע הייערארקי שרי אלפים שרי מאות נישט קלאר צו איינס איז אויף טאפ פון די צווייטע די מפרשים מוטשען זיך דא צו עס איז ממש געווען אזויפיל שרים אדער עס מיינט סארטן קאטעגאריעס פון גראדן גרויסערע ביז קליינערע שרים און אזוי ווייטער זיי וועלן זיין בכל עת יעדן טאג עס וועט זיין א גרויסע שאלה הדבר הגדול וועלן זיי ברענגען צו דיך א קליינע זאך וועלן זיי גרינגער מאכן פאר דיר. און אויב העסט אזוי טון עט אלס וצוך אלהים ויכלת עמוד, ס'הייסט דו העסט ווייטער בלייבן וצוך אלהים, נישט אז זיי גייען מאכן מצוות, נישט אז זיי גייען מאכן לדרש אלהים, אבער זיי גייען אויספירן די זאכן וואס זיי קענען שוין לויט וואס זיי האבן געלערנט פון דיר, און טאקע ער האט געפאלגט לקול חותנו ויעש כל אשר אמר, ער האט געטראפן, ושפטו את העם בכל עת און אזוי ווי קיין חבר. וישלח משה את חותנו וילך לו אל ארצו, דאס הייסט גענדיגט, מען האט באקומען א עצה, ס'איז זייער א אינטערעסאנטע זאך, מ'האט משה רבינו האט געלערנט פון יעדע איינעם מכל מלמדי השכלתי, פון יתרו זיין שווער, זעט אויס יתרו איז געווען א כהן מדין, ער האט געהאט צו טון, ער האט געפירט מדין, ער האט אליינס געמאכט עפעס אזא הנהגה, ער איז געווען דער כהן און עס איז געווען אנדערע וואס זענען געווען אונטער אים, איך ווייס נישט פונקטליך וואסערע דזשאב יתרו האט געהאט, אבער ער האט געהאט עקספיריענס מיט דעם, משה איז די ערשטע מאל ער מאכט דא א נייע פאלק, א נייע זאך, ער האט נישט געוואוסט, און ער האט טאקע אזוי געטון, ער האט געמאכט וישמע משה לקול חותנו, און ער האט געטון די